פון בוך מזלות הלל, כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר, פון קהלת, הלל איז געקומען אין לאנד אריין ערשט נאך דער מלחמה.

גערופן די מאמע זי זאל אים אויסבאהאלטן ווייל ער שרעקט זיך, ס'גייט א פראצעסיע, גוים טראגן גרויסע צלמים און יוזלעך, ס'קלינגען גלעקער, מ'קען אים נאך חלילה אפשמד'ן. איינמאל אוונט צייט איז יוסף דער זון נעבן זיין בעט געזעסן, אין צימער איז געווען שטיל, ערגעץ ווייט האט מען געהערט א טראקטאר ארבעטן, נאנטער האבן זשאבעס געקוואקעט, הלל איז געלעגן און זיך ארומגעשפילט מיט א קאמיע וואס ער האט געטראגן אויפן האלז, ער האט דאס שטריקל אויף וועלכן די קאמיע איז געהאנגען פארדרייט ארום א פינגער, אויפגעוויקלט און ווידער פארדרייט, ער איז געווען אזוי אריינגעטאן אין דעם אז מען האט געקאנט מיינען מי יודע וואס פאר א וויכטיגע פעולה ער פירט אויס. יוסף האט שוין געהאט אויסגעליינט די צייטונג און געווארט דער טאטע זאל איינשלאפן. דורכ'ן אפענעם פענסטער האט אריינגעשפארט א צווייג מיט רויטליך געלבע גראנאטן פירות, א לבנה האט זיך געטוקט אונטער לייכטע סוף זומער'דיגע וואלקנדלעך ניט וואלקנדלעך, רויכלעך אזעלכע וועלכע זענען גיך צעגאנגען. דורכן פענסטער זענען נאכט פלאטערלעך אנגעפלויגן און ארומגעקרייזט ארום דעם אנגעצונדענעם לעמפל. יוסף האט נאכגעפאלגט דעם טאטנ'ס באוועגונגען, דאס שפילן זיך מיט דער קאמיע האט ווי אפגעריסן אויף א ווייל דעם אלטן, פון אוועקלאזן זיך אין די פארנעפלטע ספערן פון אויסדאכטונגען. ניט ווילנדיק האט יוסף א טראכט געטאן וועגן דעם, וואס עס האט אים געהאט געשריבן א לאנדסמאן, א איד וואס איז צוריקגעקומען פון דער פארטיזאנקע, ווען ער האט זיך ביי אים נאכגעפרעגט וועגן טאטן. דאס איז געווען אין יענע צייטן, ווען עס איז צו אים דערגאנגען די בשורה, אז דער טאטע לעבט.

אויסגעשטאנען אין דער צייט פון דער מלחמה. דער טאטע וועט נישט קענען דערשטיקן אין זיך דאס איבערגעלעבטע. דאס קען זיין אין א וואך אדער אין א יאר ארום. אפשר וועט עס געשען היינט. ניין. ניין. דער טאטע שווייגט צו פיל דעם גאנצן אוונט. דרייט און דרייט דאס שטריקל מיט דער קאמעיע ארום פינגער. פון וואנען האט ער די קאמעיע? וואס באדייט זי?

ער האט געקאנט זייער פויעריש לשון, זייערע מנהגים, ווען ניט זיין בארד און די אידישע בגדים, האט מען אים געקאנט אננעמען פאר איינעם פון זיי, אפילו אין מאכן א כוסה איז ער פון זיי נישט אפגעשטאנען. יוסף דערמאנט זיך איינעם א ווינטער טאג, דער טאטע האט אים געהאט דאס ערשטע מאל מיטגענומען אין שליטן צו זיינע געשעפטן, ס'איז געווען ערב חנוכה, אין דעם זעלבן אויפדערנאכט האט מען באדארפן אנצינדן דאס ערשטע ליכטל, ער איז דעמאלט אלט געווען זיבן יאר, און אפשר דאס אויך נישט, עס איז שוין געווען פארנאכט ווען זיי זענען צוריקגעפארן, דער וועג האט געפירט דורך א וואלד, עס איז געווען א שניי זאווייה, א פראסט אז די ביימער האבן געטרעשטשעט, א ווינט אז מען האט קוים געקאנט די אויגן אויפהאלטן, א טרוקענער סיפקער שניי האט ארומגעווירבלט אין דער לופט,

עס האָט זיך געדוכט, אַז די פֿערד האָבן גאָר פֿאַרבלאָנדזשעט. דער טאַטע האָט לאַנג ניט געקלערט, אַראָפּגענומען פֿון זיך דאָס פּעלצל און אים אײַנגעדעקט. ער אַלײן איז אַראָפּ פֿון שליטן, גענומען די פֿערד בײַ די צײמלעך און זינקענדיק אין שנײ פּאַמעלעך פֿאָרויסגעגאַנגען. וויפיל די נסיעה האט געדויערט געדענקט ניט יוסף, נאר אז ער האט ניט מורא געהאט ניט פאר דער קעלט, ניט פארן שניי שטורעם, און זיכער געווען אז דער טאטע וועט אלץ בייקומען, דאס געדענקט ער יא. דער טאטע האט די פערד ארויסגעפירט אויפן ריכטיגן וועג, מען איז בשלום אנגעקומען אהיים, דאס ערשטע חנוכה ליכטל איז געצינדן געווארן, און די פרייד פון דער מאמען און די שוועסטער איז געווען אין לשער.

אפעסן און סוף כל סוף ארויפקריכן אויפן געלעגער. מיטאמאל האט הלל איבערגעריסן די שפיל מיט דער קמיע, ער האט זיך פאמעליך אויפגעזעצט, זיין שטערן האט זיך גערינצלט, אויף די אפגעוועלקטע איינגעפאלענע באקן האבן זיך באוויזן רויטליכע פלעקן, מען האט געזען אז ער באמיהט זיך עפעס צו דערמאנען, ער האט ארונטערגעריקט די האנט אונטערן קישן און עפעס געזוכט, ווען יוסף האט אים געפרעגט וואס ער זוכט האט ער אים גענטפערט אז ער ווייסט נישט ווי ס'איז אהינגעקומען דער זייגער מיט דער קייט. דעם זייגער האט ער באקומען פונעם מחותן צו זיין חתונה, איצט דארף ער אים. ס'קומט באלד אן די באן און ער פארט זעהן די כלה צום ערשטן מאל. וועגן וואס אייגענטליך רעדט דא דער טאטע? א זייגער מיט א קייט? יוסף וואלט געשוואוירן אז אויך ער האט געזעהן ערגעץ א זייגער מיט א קייט, ער האט זיך פארטראכט אין זיכרון האט עפעס גענומען אויפוואכן, ער איז א קינד, ער איז זייער קראנק, טאטע מאמע און שוועסטערן זיצן ארום אים, קיין רפואות וויל ער אבער ניט אייננעמען, עס איז ביטער. פרוווט מען אים פארשפילן, די שוועסטער ברענגט פערלמוטערנע גלאנציגע קנעפ, וויל ער ניט קיין קנעפ, גיט אים די מאמע א קאלירטן בלייער מיט פאפיר ער זאל אויפמאלן א הויז מיט א זון מיט א בוים, ווארפט ער אוועק דעם בלייער מיטן פאפיר, ער וועט ניט מאלן קיין הויז מיט א זון מיט א בוים, וויינט, פארקוועטשט דאס מויל, און שטיפט אפ דעם לעפל מיט די רפואה. נעמט דער טאטע ארויס פון דער וועסט זיין זייגער, שפילעט אפ די קייט און פרעגט אים צי ער וויל דאס. עס גיבן ביי אים א גלאנץ די אויגן, ער נעמט דעם זייגער און שלינגט אראפ דעם ביטערן געטראנק, פארקרימט זיך, ס'גליסט זיך אים אבער וויינען,

איז וועגן דעם זייגער האָט זיך דער טאַטע ערשט דערמאָנט, ווי אויסטערליש, ווי אומגלויבלעך דאָס איז. אפשר האָט דער טאַטע היץ? די מראה פון טאַטן געפעלט אים ניט, דאָס פּנים פלאַמט אים אַזוי, זאָל ער אַריינרופן רחלען? ניין, מען דאַרף ניט מאַכן קיין בהלה, ער וועט אים אַליין באַרואיקן. יוסף האָט זיך אַראָפּגעבױגן, װי עפּעס אױפֿגעהױבן, זיך דערנענטערט צום טאַטן און אים געזאָגט, אַז ער האָט געפֿונען דעם זײגער. הלל האָט מיט חשד אַרײַנגעקוקט אין זײַן האַנט און זיך אױסגעדרײט מיטן רוקן. ער װעט ניט אונטערשרײַבן, האָט הלל אױפֿגעהױבן די שטים. װאָס איז? אין שטעטל זענען פֿאַרהאַן גרעסערע נגידים פֿון אים. ער האָט שױן געגעבן געלט אױף צו פֿאַרריכטן די אָפּגעברענטע שול. ער האט דריי טעכטער און מוז פאר זיי קלייבן נדן. דאס אנשטרענגען זיך האט הילל'ן גיך אויסגעשעפּט, זיין קאפּ איז צוריקגעפאלן אויפ'ן קישן, די אויגן האבן זיך ביי אים פארשמעלערט, פארשמעלערט און צום סוף זיך אינגאנצן געשלאסן. עס איז ווידער געווארן שטיל, אבער אנדערש שטיל ווי פריער. יוסף האט נאך אויסגעווארט א ווייל, דער טאטע האט שווער געאטעמט, ס'האט אויסגעזען אז ער איז איינגעשלאפן, יוסף האט שוין געוואלט פארלאזן דאס צימערל, נאר דא האט הלל ווידער אונטערגעהויבן דעם קאפ און זיך אויפסניי צערעדט, געפרעגט

שרה'לע, בנאמנות ווי איך בין א איד, אז כ'האב דיך ניט געוואלט איבערלעבן, כ'האב זיך פארשטעלט פאר א פויער, געוואלט דיך גיין זוכן, מ'האט דערציילט ביסט מיט די קינדער אין א לאגער. הלל האט אפגעהאקט, די רייד זענען אים געבליבן שטעקן אין האלז.